תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, מעשה ברבי יהושע בן חנניה, א מעשה מיט רבי יהושע בן חנניה, שהיה עומד על גב מעלה בהר הבית, ער איז געשטאנען אויף איינע פון די סטעפס אויפן הר הבית, און הר הבית איז דארט געוועזן דאך א בארג, איז דארט געווען מעלות, וראהו בן זומא, בן זומא האט געזען רבי יהושע בן חנניה, ולא עמד מלפניו, האט זיך נישט אויפגעשטעלט, אמר לו. האט ר' חנני' אים געפרעגט, האט ר' יהושע בן חנני' אים געפרעגט, מאין, פון וואו, ולאין און ווי אהין בן זומא, וואס ביסטו אזוי א פארטראכט און דו זעסט מיר נישט, אמר לו האט ער אים געזאגט, צופה הייתי, איך האב געקוקט ווי ווייט דאס איז בין מים העליונים למים התחתונים, ואין בין זה לזה, די ווייטקייט איז נישט אלא שלש אצבעות בלבד, נאר דריי אצבעות. ס'איז נישט קיין סתירה וואס רש"י זאגט אין חומש אז פון די מים עליונים וואס איז בתוך המים זאגט דאך דער רש"י יהי רקיע בתוך המים אז די רקיע איז ממש צווישן די וואסער, אז פון די מים עליונים ביז דעם רקיע איז אזוי ווייט ווי ס'איז פון די מים התחתונים ביז דעם רקיע, און דא שטייט דאך נאר שלש אצבעות, נאר רש"י טוט עס דא ערקלערן אז במקום חיבורון מקום קשרי כיפת הרקיע בקרקע. א ראיה ברענגט ער פון פסוק, שטייט ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, שטייט דאס לשון מרחפת כיונה ווי א טויב שמרחפת על בניה, זי טוט אזוי פליען העכער פון די קינדער, ואינה נוגעת. און זי רירט נישט אן, זעהט אויס אז א יונה איז העכער דריי אצבעות פון די קינדער. אמר להם רבי יהושע לתלמידיו, האט רבי יהושע געזאגט צו די תלמידים, עדיין בן זומא מבחוץ, ער איז נאך אינדרויסן, ווי מען זאגט, ער ווייסט נישט וואס ער רעדט, ער קען נאך נישט דרש'ענען מעשה בראשית, פארוואס מכדי, לאמער זעהן, ורוח אלקים מרחפת על פני המים, אימת הוי, ווען איז דאס געווען ביום הראשון אין ערשטן טאג, והבדלה, די איז ווען ביום שני דהואי דאס וואס מען האט אפגעטיילט צווישן די אויבערשטע וואסער און די אונטערשטע איז דאך געווען אין צווייטן טאג דכתיב ויהי מבדיל בין מים למים וכמה ווי ווייט איז טאקע אמר רב אחא בר יעקב כמלא נימא ווי א האר ורבנן אמרי די רבנן זאגן כגודא דגמלא ווען מען לייגט א בריק איבער די ברעט ברעטער מען לייגט איינס לעבן אנדערן עטוואס איז אפגערירט איינס פון אנדערן. מר זוטרא ואיתימא רב אסי אמר כתרי גלימי ווי צוויי מלבישים דפריסי אהדדי וואס איינס איז אויסגעשפרייט אויפן אנדערן, ואמרי לה און אנדערע זאגן כתרי כסי ווי צוויי כוסות דסחיפי אהדדי וואס זיי ליגן איינער אויף דעם אנדערן, ס'ליגט דאך איינס אויפן אנדערן איז דער מרחק צווישן זיי א קלייניגקייט, פריער האבן מיר געלערנט אחר קיצץ בנטיעות. און ער טייטשט דאך דא רש"י אפ, ער האט פארקרימט ווען ער איז אריינגעגאנגען אין פרדס, ווייל ער זאגט פריער נכנס לפרדס כאפט ער אן דאס לשון קיצץ בנטיעות. עליו הכתוב אומר אויף אים זאגט א פסוק אל תתן את פיך זאלסט נישט געבן דיין מויל לחטיא צו מאכן זינדיגן את בשרך דיין פלייש מאי היא וואס איז דאס חזא מטטרון אחר האט געזען דעם מלאך מטטרון דאתיהיבא ליה רשותא, מען האט אים געגעבן רשות למיתב צו זיצן למיכתב זכוותא דישראל צו שרייבן די מצוות פון די אידן, אמר האט אחר געזאגט גמירא איך ווייס דלמעלה אויבן לא הוי נישט דא לא ישיבה נישט קיין זיצן ולא תחרות ס'דארטן נישט דא קיינע קנאה ולא עורף דארטן ס'ווערט דערמאנט די פארעם וואס ער האט געזען יחזקאל ווערט דערמאנט אין יעדן זייט איז נאר געווען א פנים נישט קיין עורף נישט קיין בעק ולא עיפוי דארט איז נישטא קיין מידקייט וויאזוי קומט אז ער זיצט דאס מיינט שמא חס ושלום ב' רשויות הן ס'דא צוויי רשויות פון דעם איז ער אראפ מדעתו

פארוואס עפעס פונקט זעכציק? האב איך געזען אין עין יעקב די מפרשים זאגן די בית דין של מטה שטראפט ביי דרייצן יאר, וויפיל מלקות גיבט מען? דריי מאל דרייצן, ניין און דרייסיג, די בית דין של מעלה צוואנציג איז דריי מאל צוואנציג איז זעכציג. אמרו ליה מ'האט אים געזאגט מאי טעמא פארוואס כי חזיתיה דו האסט אים געזען לא קמת מקמיה האסט זיך נישט אויפגעשטעלט פאר אחר אז ער זאל נישט האבן דעם טעות איתיהיבא ליה רשותא מען האט אים געגעבן רשות למימחק זכוותא אויסמעקן די מצוות דאחר פון אחר יצתה בת קול ואמרה, ס'איז ארויסגעגאנגען א בת קול און ס'האט געזאגט, שובו בנים טוט תשובה איר קינדער שובבים איר ווילדע, חוץ מאחר, אחוץ פון אחר. אמר האט אחר געזאגט, הואיל ואיטריד ההוא גל גברא מההוא עלמא, אויב מ'האט מיר אוועקגעטריבן פון עולם הבא, ליפוק ליתהני בהאי עלמא, וועט ער הנאה האבן אויף דער וועלט. נפק אחר לתרבות רעה איז ארויסגעגאנגען לתרבות רעה נפק איז ארויסגעגאנגען אשכח זונה האט געטראפן א זונה תבעה האט ער געוואלט מיט איר טון אן עבירה אמרה ליה האט זי געזאגט צו אים ולאו אלישע בן אבויה דו ביסט נישט אלי' בן אבישע ווי דער ב"ח איז גורס ששמך יצא בכל הארץ. ווי קומט עס צו דיר? זי האט פארשטאנען אז ס'איז נישט פאר אים. עקר האט ארויסגעריסן פוגלא א רעטעך ממישרא פון דער בעט וואו ס'איז געוואקסן בשבת, אין שבת ויהב לה האט ער געגעבן. אמרה האט זי געזאגט, אחר הוא, דאס איז א, ס'איז נישט דער, ס'איז געווארן א צווייטער. שאל אחר. את רבי מאיר, אחר האט געפרעגט רבי מאיר'ן, לאחר שיצא לתרבות רעה, נאכדעם וואס ער איז ארויסגעגאנגען לתרבות רעה, אמר לו, ער האט אים געפרעגט, מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק, גם אויך את זה לעומת זה, דאס אנטקעגן דעם עשה האלוקים האט דער אייבערשטער געמאכט, אמר לו, האט אים רבי מאיר געזאגט, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלעס וואס דער אייבערשטער האט באשאפן אין זיין וועלט ברא כנגדו האט ער באשאפן ענליכע זאכן, ברא הרים, ער האט באשאפן בערגער, ברא גבעות, האט ער אויך באשאפן הויכע ערטער, ברא ימים, ער האט באשאפן ימים, ברא נהרות, האט ער באשאפן טייכן, אמר לו, האט אחר צו אים געזאגט, רבי עקיבא רבך דיין רבי ר' עקיבא לא אמר כך האט נישט אזוי געזאגט, אלא האט אזוי געטייטשט דיין רבי ר' עקיבא, ברא צדיקים ברא רשעים, א יעדע זאך איז דא היפוכו, ברא גן עדן, דער אייבערשטער האט באשאפן גן עדן ברא גיהנום, כל אחד ואחד יש לו ב' חלקים, יעדער איינער האט צוויי חלקים, אחד בגן עדן ואחד בגיהנום, א חלק אין גן עדן פון די מצוות און איינס אין גיהנום. זכה צדיק אז דער צדיק איז זוכה, נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן, נעמט ער זיין חלק און די חלק פון זיין חבר אין גן עדן, נתחייב רשע, דער רשע ווערט שולדיג, נוטל חלקו וחלק חברו בגיהנום. אמר רב משרשיא מאי קראה, ווי זעהן מיר דאס אין א פסוק, גבי צדיקים כתיב ביי די צדיקים שטייט לכן דעריבער בארצם אין זייער לאנד משנה טאפלט יירשו וועלן זיי ירש'ענען, זיי האבן זייער חלק און די חלק פון א צווייטן גן עדן. גבי רשעים כתיב, ביי רשעים שטייט ומשנה שברון און א טאפל א בראך, שברם זייער בראך. שאל אחר את ר' מאיר, אחר האט געפרעגט ר' מאיר'ן לאחר שיצא לתרבות רעה, נאכדעם ווי אחר איז ארויס לתרבות רעה האט ער אים געפרעגט מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק לא יערכנה מען קען ניט אפשאצן די תורה, זהב מיט גאלד וזכוכית און מיט גלאז ותמורתה און ארויסבייטן כלי פז כלים פון גאלד, וואס פאר א צושטעל איז, איך וויל זאגן די חשיבות זאג איך גאלד מיט גלאז, איך וויל זאגן די חשיבות זאגט מען זילבער און גאלד, אבער נישט זאגן גלאז, אמר לו האט ער אים געזאגט אלו דברי תורה דאס מיינט מען די רייד פון דער תורה. שקשים לשנוי לקנותם, ס'איז נישט שווער צו קויפן זיי, ככלי זהב וכלי פז, ווי גאלדענע כלים, ונוחין לאבדם, ס'איז לייכט מען זאל זיי פארגעסן, מען זאל זיי פארלירן, ככלי זכוכית, ווי גלעזערנע כלים קען מען לייכט צוברעכן. אמר לו האט אים אחר געזאגט, ר' עקיבא רבך לא אמר כך, דיין רבי ר' עקיבא האט נישט אזוי געזאגט, אלא ער האט אזוי געזאגט, מה כלי זהב וכלי זכוכית, אזוי ווי א גאלדענע כלי און א כלי זכוכית, אף על פי שנשברו יש להם תקנה, אפילו עס ווערט צעבראכן קען מען דאס צעלאזן און נאכאמאל מאכן א כלי, אף תלמיד חכם איז די זעלבע זאך א תלמיד חכם אף על פי שסרח אפילו ער האט געזינדיגט יש לו תקנה האט ער א עצה. אמר לו, האט רב מאיר געזאגט צו אחרן, אף אתה חזור בך, האב דו אויך חרטה. אמר לו, האט אים אחר געזאגט, כבר שמעתי מאחורי הפרגוד, כ'האב געהערט פון די אנדערע זייט פרגוד, שובו בנים שובבים, טוט תשובה איר ווילדע, חוץ מאחר. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, מעשה באחר, ס'איז געווען א מעשה מיט אחרן, שהיה רוכב על הסוס בשבת, שבת איז ער געריטן אויף א פערד, והיה רב מאיר מהלך אחריו ללמוד תורה מפיו, רב מאיר איז נאך אים נאכגעגאנגען לערנען תורה. איז ווי דער ב"ח איז גורס אז זיי זענען געקומען אויף א ארט ווי דארט איז געווען כיוון שהגיע לתחום שבת אמר לו, איז געקומען אויף א ארט וואס דארט איז געווען צוויי טויזנט אמות פון דער שטאט, האט ער אים געזאגט, מאיר חזור לאחריך, גיי צוריק, שכבר שיערתי בעקבי סוסי, איך האב שוין אפגעשאצן די טריט פון מיין פערד, עד כאן תחום שבת, איך קען נישט גיין ווייטער. אמר לו, האט ער אים געזאגט, אף אתה חזור בך, דו הייסט מיר צוריק גיין, גיי דו אויך צוריק, טו תשובה, אמר לו האט אים אחר געזאגט ולא כבר אמרתי לך האב איך דען דיר שוין לאנג נישט געזאגט כבר שמעתי מאחורי הפרגוד איך האב געהערט שובו בנים שובבים חוץ מאחר איך קאן ניט תשובה טון תקפיה האט ער אים אנגענומען מיט כח און האט אים צוגערעדט הייסט עס עייליה לבי מדרשא ר' מאיר האט אריינגעברענגט אחר אין בית מדרש אמר ליה לינוקא, האט אחר געזאגט צו א קינד, פסוק לי פסוקך, זאג מיר וואס דו האסט געלערנט ביי דיין רעבין, אמר ליה האט ער אים געזאגט, כ'האב געלערנט, אין שלום אמר השם לרשעים, צו רשעים איז נישט דא קיין שלום, עייליה לבי כנישתא אחריתי אריינגעפירט אין אנדער שול, דער סדר איז געווען מען האט געלערנט מיט קינדער אין די שול, אמר ליה לינוקא פסוק לי פסוקך, זאגט ער צום קינד, זאג מיר וואס איר לערנט דא, אמר לו האט ער אים געזאגט, כי אם תכבסי אז איר וועט זיך וואשן בנתר מיט זייף, ותרבי לך בורית, איר וועט זיך מערן אסאך זייף, נכתם איז געווארן געפלעקט, עוונך דיין זינד לפני פאר מיר, עייליה לבי כנישתא אחריתי, ער האט אים אריין גענומען שוין א דריטע שול, אמר ליה לינוקא, האט אחר געזאגט צו א קינד, פסוק לי פסוקך, זאג מיר דיין פסוק וואס דו האסט געלערנט. אמר ליה האט ער אים געזאגט, איך האב געלערנט, ואת שדוד, דו וואס ביסט בארויבט, מה תעשי, וואס וועסטו טון, כי תלבשי שני, אפילו דו וועסט זיך באקליידן שני, מלבושים וואס איז געווארן געמאכט פון זייד, רויטע זייד.

אין דרײַצן שולן כולהו פסקו ליה כי האי גוונא, אלע האבן געזאגט די זעלבע פסוקים, לבישותא צום שלעכטן, לבתרא צום לעצטן, אמר ליה האט ער געזאגט פסוק לי פסוקך זאג וואס האסט געלערנט, אמר ליה האט ער אים געזאגט איך האב געלערנט ולרשע אמר אלוקים, צום רשע זאגט דער אייבישטער מה לך לספר חוקי.

איכא דאמרי אנדערע זאגן סכינא הוה בהדיה ער האט געהאט א מעסער וקרעיה האט צוריסן די קינד ושדריה האט געשיקט לתליסר בי כנישתי אין דרייצן שולן ואיכא דאמרי און אנדערע זאגן אמר האט געזאגט אי הואי בידי סכינא איך זאל געווען האבן א מעסער הוה קרענא ליה וואלט איך עם געווען צוריסן רשי. כי נח נפשיה דאחר ווען אחר איז געשטארבן אמרי

און ער זאל קומען ער זאל האבן עולם הבא מתי אמות, ווען איך וועל שטארבן וועל איך פועל'ן אז מען זאל אים משפט'ן בכדי ער זאל שפעטער האבן עולם הבא, ואעלה עשן מקברו, ס'וועט ארויסגיין א רויעך פון זיין קבר, דאס וועט זיין א סימן אז מען משפט אים. כי נח נפשיה דרבי מאיר, ווען רבי מאיר איז נפטר געווארן, סליק קוטרא מקבריה דאחר, איז ארויפגעגאנגען א רויעך פון קבר פון אחר. אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, גבורתא מ'האט א כח למיקלא רביה, מען זאל מאכן ברענען די קבר פון רעבן בנורא אין פייער, חד הוה ביננא, איין תלמיד איז געווען צווישן אונז וואס איז געשטרויכלט געווארן און ארויסגעגאנגען לתרבות רעה, ולא מצינן לאצוליה, און מיר האבן נישט קיין כח מיר זאלן ברענגען אים לעולם הבא און מען זאל נישט דארפן אים משפט'ן אין גיהנום, די כוונה פון ר' מאיר'ן איז אויך געווען לטובת אחר, אבער מענטשן זעען דאך נישט אז קומט לעולם הבא, מענטשן זעען נאר אז מען טוט אים משפט'ן. אי נקטיה ביד, אויב איך וועל אריינגיין אין גיהנום און כ'וועל אים אננעמען אין די האנט מאן מרמי ליה, ווער וועט אים נעמען? מאן, מאן טייטשט רש"י מיינט מען פון מיר, אזוי ווי מינאי, ווער וועט אים וועט מיר נישט לאזן אים ארויסנעמען אים פון גיהנום? אזוי האט געזאגט רבי יוחנן. אמר האט רבי יוחנן געזאגט, מתי אמות ווען איך וועל שטארבן ואכבה עשן מקברו, איך וועל פארלעשן דעם רויעך, איך וועל אים ארויסנעמען פון דעם גיהנום. כי נח נפשיה דרבי יוחנן, ווען רבי יוחנן איז נפטר געווארן, פסק קוטרא מקבריה דאחר, האט אויפגעהערט צו גיין דער רויעך פון קבר פון אחרן. פתח עליה ההוא ספדנא, דער וואס האט מספיד געווען רבי יוחנן האט אזוי אנגעהויבן דעם הספד, אפילו שומר הפתח, אפילו דער וואס היט די טיר פון גיהנום, ער לאזט נישט ארויסגיין קיינעם פון גיהנום, לא עמד לפניך רבינו, האט זיך נישט געקאנט אנטקעגן דיר אונזער רבי רבי יוחנן אנטקעגן שטעלן ווען דו ביסט דארט אריינגעגאנגען ארויסנעמען אחר'ן. דערציילט די גמרא א מעשה, בתו של אחר אתיא לקמיה דרבי, די טאכטער פון אחר איז געקומען פאר רבי'ן, אמרה לו זי האט געזאגט צו אים, רבי, פרנסני, שפייז מיר. אמר לה, האט ער איר געפרעגט, בת מי את, וועמענס טאכטער ביסטו? אמרה לו, האט זי געזאגט צו אים, בתו של אחר אני, איך בין אחר'ס א טאכטער. אמר לה האט ער צו איר געזאגט, איך ווינדער זיך, עדיין יש מזרעו בעולם, ס'איז נאך דא פון זיינע קינדער אויף דער וועלט, והכתיב שטייט אין פסוק, לא נין לו, נישט קיין קינד צו אים, ולא נכד בעמו, נישט א אייניקל, ואין שריד, און ס'וועט נישט זיין קיין איבערבלייבינג, במגוריו, אין דעם וואוינונג ווי אין דער משפחה, איז דער מהרש"א פרעגט, מען זעט דאך ווי ס'איז דא רשעים און זיי לאזן איבער דורות, זאגט דער מהרש"א רבי האט זיך דא געוואונדערט ווייל דא איז געוועזן יודע את רבונו ומכוון למרוד בו, האט ער געזאגט אז ר' מאיר האט געטראכט אז אויף דעם גייט ארויף דער פסוק, אמרה לו, האט די טאכטער פון אחר'ן געזאגט צו רבי מאיר'ן, רבי, נאר צו רבי'ן, צו רבי'ן, רבי, זכור לתורתו, געדענק זיין תורה, ואל תזכור מעשיו, זאלסט נישט געדענקען זיינע מעשים, די שלעכטע מעשים, מיד גלייך ירדה אש, איז אראפגעגאנגען א פייער, וסכסכה, ס'האט אפגעברענט, אפגעזענגט, ספסלו של רבי, די בענקל דארט פון רבי'ן, און דער מהרש"א זאגט, דאס האט מרמז געווען די אש, דאס איז דאך תורה הלא כה דברי כאש, אז אז רבי האט ריכטיג געהאנדלט, בכה האט ער געוויינט ואמר רבי, רבי האט געזאגט. מה דאך למתגנין בה כך, די וואס טוען פארמיאוסן, דאך האבן זיי אזא גרויסן זכות וואס זיי האבן עוסק געווען אין תורה, למשתבחין בה, די וואס לויבן זיך מיט דער תורה, על אחת כמה וכמה, איז אוודאי און אוודאי דער זכות א גרויסער. דארף מען פארשטיין פארוואס ווידער האט רבי געוויינט. קען זיין אז רבי האט געוויינט פון דעם וואס ר'האט געמאכט א טעות, ער האט יעצט געזעהן, קודם ר'האט נישט ריכטיג געלערנט דעם לא נין ולא נכד, און ר'האט געזעהן דאס וואס ירדה אש און וסכסכה ספסלו אז ר'איז נישט געווען גערעכט, פרעגט די גמרא, ורבי מאיר היכי גמר תורה מפומיה דאחר, אז אחר איז דאך געווען א רשע, ווי האט רבי מאיר געלערנט ביי אים תורה? וואס דאך אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן רבה בר בר חנה האט געזאגט אין נאמען פון רבי יוחנן, מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק, כי שפתי כהן ישמרו דעת, די ליפן פון דעם כהן וועלן זיי היטן דעם וויסן, ותורה יבקשו מפיהו, און תורה וועט מען בעטן פון דעם כהן, אזוי שטייט דאך אויף די כהנים, יורו משפטיך, אז זיי וועלן לערנען די אידן די תורה, כי מלאך השם צבקות הוא, איז די טייטש אזוי, אם דומה הרב למלאך השם צבקות, אז דער רבי איז גלייך צו א מלאך, יבקשו תורה מפיהו זאל מען ביי אים לערנען תורה, ואם לאו און אויב נישט, אל יבקשו תורה מפיהו זאל מען ביי אים נישט בעטן קיין תורה, אויב אזוי ווי קומט דאס וואס ר' מאיר האט געלערנט ביי אים תורה? אמר ריש לקיש האט ריש לקיש געזאגט ר' מאיר קרא אשכח ודרש ער האט געפינען א פסוק און ער האט גע'דרש'נט דעם פסוק, פון דעם פסוק האט ער געזען אז ער מעג לערנען ביי אים תורה, שטייט אין פסוק הט אזנך בייג צו דיינע אויערן ושמע דברי חכמים און הער די רייד פון די חכמים, ולבך תשית דיין הארץ זאלסטו טון לדעתי צו מיין וויסן, לדעתם לא נאמר, זאלסט נישט פאלגן דעם דעת פון די חכמים, אלא לדעתי, ווייזט אויס אז מען דארף אמאל לערנען ביי א רבין, לערנען זאל מען ביי אים, אבער פאלגן זאל מען פאלגן דעת הקדוש ברוך הוא. רב חנינא אמר, רב חנינא זאגט מהכא פון דעם פסוק, שמעי בת וראי הער צו טאכטער און זע, והטי אזנך און בייג צו דיין אויער צו לערנען תורה, ושכחי עמך ובית אביך, און זאלסט פארגעסן די מעשים פון עמך ובית אביך, די מעשים זייערע זאלסטו נישט לערנען. פרעגט די גמרא, קשו קראי אהדדי, האבן מיר דאך אבער א סתירה פון די פסוקים, דארטן האבן מיר געלערנט, ווען זאל מען לערנען ביי דעם רבין תורה, דווקא ווען ער איז גלייך למלאך השם צבקות, און דא זאגן מיר מען קען לערנען אפילו פון אזעלכן וואס די מעשים זיינע זענען נישט גוט, זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא, הא בגדול, א גדול, א גרויסער חכם וואס ער קען זיין אפגעהיטן אז ער זאל זיך נישט אפלערנען פון די מעשים, ער קען יא לערנען תורה אפילו ער איז נישט גלייך צו א מלאך, הא בקטן, א קטן ווייסט נישט מבחין צו זיין, טאר ער טאקע נישט.

דרש רבא האט רבא געדרשנט מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק אל גנת אגוז ירדתי, צו דעם גארטן פון ניס האב איך אראפגענידערט, לראות באבי הנחל וגומר, דאס גייט דארט ארויף אויף תלמידי חכמים, למה נמשלו תלמוד תורה לאגוז, פארוואס איז געווארן צוגעגליכן תלמוד.

אין מה שבתוכו נמאס, דאס וואס איז אינעווייניג ווערט נישט פארמיאוסט, ער האט א הארטע שאל וואס ווי מען זאגט מען קען אראפנעמען די שמוץ, אף תלמידי חכמים, די זעלבע זאך צו תלמיד חכם, אף על פי שסרח, אפילו ער האט געזינדיגט, אין תורתו נמאסת. די תורה ווערט נישט פארמיאוסט, ווי שטייט דארטן אם ראית אז האסט געזען א תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום, איז די גמרא וויל זאגן שמא עשה תשובה, זאגט די גמרא ודאי עשה תשובה. ער האט זיכער געטאן תשובה, פארוואס אין תורתו נמאסת? ער האט זיכער געטאן תשובה. אשכחיה רבה בר שילא לאליהו, האט רבה בר שילא געטראפן אליהו'ן, אמר ליה האט ער אים געפרעגט, מאי קא עביד קודשא בריך הוא, וואס טוט דער אייבישטער? אמר ליה, האט אים אליהו גענטפערט, קאמר שמעתא מפומייהו דכולהו רבנן, מען זאגט איבער הלכות אין נאמען פון אלע רבנן, ומפומיה דרבי מאיר לא קאמר, פון ר' מאיר'ן זאגט מען נישט קיין הלכה, אמר ליה האט ער אים געפרעגט אמאי פארוואס נישט, משום דקא גמר שמעתא מפומיה דאחר, האט ער אים געענטפערט ווייל ער האט געלערנט ביי אחר'ן אמר ליה האט ער אים געפרעגט אמאי רבי מאיר רימון מצא האט געפינען א מילגרום תוכו אכל קליפתו זרק ער האט נאר געגעסן דעם תוך אבער די שאל האט ער אוועק געווארפן האט זיך אפגעלערנט פון אים נאר די גוטע זייט אמר ליה האט ער אים געזאגט השתא קאמר יעצט זאגט דער אייבישטער מאיר בני אומר מאיר מיין זון זאגט בזמן שאדם מצטער ווען איינער איז אין צער שכינה מה לשון אומרת וואס זאגט די שכינה קלני מראשי ס'איז צוויי ווערטער, ס'איז מיר נישט לייכט פון מיין קאפ, קלני, ס'איז מיר נישט לייכט מזרועי פון מיין האנט, אם כך הקדוש ברוך הוא מצטער, אויב דער אייבערשטער האט אזויפיל צער על דמן של רשעים, אויף דעם וואס איז געווארן פארגאסן די בלוט פון די רשעים, קל וחומר, על דמן של צדיקים שנשפך, האט דער אייבערשטער אוודאי און אוודאי צער. רבי מאיר זאגט די דרשה אויף דעם פסוק כי קללת אלקים תלוי, אז קללת איז צוויי ווערטער קל לית, איך בין נישט גרינג, און דער פסוק זאגט א לישנא מעליא. ברוך השם, מסכת חגיגה, דף ט"ו עמוד ב', אשכחיה שמואל לרב יהודה. שמואל לרב יהודה, שמואל האט געפינען רב יהודה, דתלי בעיברא דדשא, ער טוט זיך אנלענען אין דעם ריגל פון די טיר, וקא בכי, און רב יהודה וויינט, אמר ליה, האט שמואל געזאגט צו רב יהודה'ן, שיננא, דו חריף, מאי קא בכית, וואס וויינסטו? אמר ליה האט ער אים געזאגט, מי זוטרא, איז דען ווינציג מאי דכתיב בהו ברבנן, דאס וואס שטייט ביי די תלמידים וואס זענען ארויסגעגאנגען לתרבות רעה אפילו ווערט דערמאנט אויף זיי ווער זיי זענען געוועזן, איה סופר, ווי איז דער סופר? איה שוקל, ווי איז דער וואס טוט וועגן די געלט? איה סופר את המגדלים, ווי איז דער וואס ער טוט ציילן די טורעמס? פשטות רעדט זיך דאך דער פסוק פון רשעים, דער נביא זאגט דארטן, ווי מען זאגט די גויים האבן געפלעגט קומען שיקן א מענטש סופר צו ציילן וויפיל געלט מען זאל צאלן. איה שוקל, ווי איז דער וואס ער טוט אפוועגן די טעקס וואס מען צאלט, איה סופר את המגדלים, ווי איז דער וואס ער ציילט איבער וויפיל טורמס ס'איז דא אין שטאט, וועט מען וויסן וויפיל טעקס מען דארף קאלעקטן פון די שטאט. איז טייטש זיך אזוי, איה סופר שהיו סופרים, זיי האבן געציילט כל אותיות שבתורה, אלע אותיות פון די תורה, זיי זענען געווען בקי אין חסרות און יתירות. איה שוקל, שהיו שוקלים זיי האבן געוואויגן קלים וחמורים שבתורה, מען האט געמאכט א קל וחומר, למשל א קולא האב איך אפגעלערנט דעם קל פון דעם חמור, א חומרא האב איך אפגעלערנט די הארבערע זאך פון די לייכטע מיט א קל וחומר.

אזוי איז דאך דער דין אז מ א אוהל טוט אפטיילן פון דער טומאה, איז א מגדל הפורח באויר דורך א בית הקברות, צו זאגן מיר אוהל זרוק שמיה אוהל, ממילא ווערט דער מענטש נישט טמא באוהל, אדער לא שמיה אוהל, עס הייסט נישט קיין אוהל, איז גלייך ס'איז אפן, האבן זיי אין דעם געלערנט. דריי הונדערט הלכות. ואמר רבי אמי, רבי אמי האט געזאגט, תלת מאה בעיי, דריי הונדערט שאלות, בעו דואג ואחיתופל, האבן געפרעגט דואג און אחיתופל, במגדל הפורח באויר, ותנן, און דאך האבן מיר געלערנט כאטש דואג און אחיתופל זענען געווען אזוי גרויס, ג' מלכים, דריי מלכים, וארבעה הדיוטות און פיר הדיוטות אין להם חלק לעולם הבא, און די פיר הדיוטות זענען צווישן זיי אויך דא דואג און אחיתופל, בלעם און דואג און אחיתופל און גחזי האבן ניט קיין חלק לעולם הבא. אנן, מה תהוי עלן, און וואס וועט זיין אויף אונז? אמר ליה, האט שמואל געזאגט צו רב יהודה'ן, שיננא, דו חריף, האב נישט קיין מורא, טינא היתה בלבם, עס איז געווען ביי זיי אין הארץ א שנאה פון פריער נאך פארן לערנען, זיי זענען געווען רשעים נאך פון פריער. אחר מאי, וואס איז געווען מיט אחרן? זמר יווני לא פסיק מפומיה, א גריכישע געזאנגען האט ער נישט אויפגעהערט צו זינגען, דאס איז געווען בזמן החורבן, זאגט דער רשי, האט ער נישט געדארפן זינגען בשביל חורבן הבית, ווייל עס שטייט בשיר לא ישתו יין, און דער מהרשא פרעגט אויף רשי'ס טייטש, האט דאך געדארפן שטיין אין גמרא זמר לא פסק מפומיה, אז עס שטייט אין גמרא זמר יווני ווייזט אויס איך טו באטאנען אז די וואס זאל עס יוונית, זאגט ער אז דער ענין פון יוונית איז דאך די גמרא זאגט דאך אויף אנדערע ערטער דאס איז אויך געווען א ענין. פון אפיקורסות, און דאס זעהט מען דאך מיט דער אנדערער זאך וואס די גמרא דערמאנט, אמרו עליו על אחר, מען האט דערציילט אויף אחרן, בשעה שהיה עומד אין בית המדרש, ווען ער האט זיך אויפגעשטעלט אין בית המדרש, הרבה ספרי מינין, אסאך אפיקורסישע ספרים, נושרין, זענען אראפגעפאלן מחיקו פון זיין בוזעם, זאגט דער מהרש א, ווען ר'איז געזיצן האט ער זיי געהאלטן אין בוזעם, מ'האט זיי נישט געזען, און אמאל נישט וועלנדיג האט ער זיך ווי מ'זאגט אויפגעשטעלט, זענען זיי ארויסגעפאלן מחיקו. שאל נימוס הגרדי את ר' מאיר, האט נימוס הגרדי געפרעגט ר' מאיר'ן, כל עמר דנחית ליורה סליק, יעדע וואל וואס גייט אריין אין דעם טאפ וואס מען טוט פארבן, איז גייט דאס גייט ארויף אויף דעם די פארב גוט, דאס הייסט אזוי, צו די אלע וואס זיי לערנען תורה איז די תורה אויף זיי מגין, אמר ליה האט ער אים געזאגט, כל מאן דהוה נקי אגב אימיה, דער וואס איז געווען ריין, ער האט אים געפרעגט מיטן לשון פון וואל, זאגט ער אים אז ער איז געווען ריין אגב אמו, ווען מען האט עס אפגעשוירן איז די וואל געווען ריין, סליק, וועט ווי מען זאגט גייט אויס די פעינט וועט עס די פארב אננעמען, די זעלבע זאך דער וועלכער האט פון פריער נישט געהאט קיין דעות מקולקלות, דער וועט די תורה ווי מען זאגט אים ראטעווען. כל דלא הוה נקי אגב אימיה, דער וואס איז נישט געווען ריין אגב אימיה, לא סליק, פארשטייט זיך א שמוציגע זאך וועט די פארב נישט אננעמען. האבן מיר דא געטייטשט כל עמר דנחית ליורה, ס'גייט ארויף וועגן תלמידי חכמים וועגן די תורה, ס'דא אין רש י א צווייטע טייטש בשם רבותיו, אז כל עמר דנחית ליורה סליק, צו יעדער איינער וואס ער גייט ווערן גע'משפט אין גיהנום גייט ער אראפ, האט ער גענטפערט אז אויב אז ס'איז כל מאן דהוה נקי אגב אימיה, דאס הייסט ווען נישט געווארן צוטרעטן מיט טיט ער האט זכיות אויכעט, איז דער איז עולה. פריער האבן מיר געלערנט פון די פיר מענטשן וואס זענען דורך א שם ארויפגעגאנגען אין מרכבה, איז געווען איינער פון זיי ר' עקיבא, האבן מיר געלערנט ר' עקיבא עלה בשלום וירד בשלום, ועליו הכתוב אומר, אויף אים זאגט א פסוק, משכני צי מיר אחריך נרוצה, איך וועל לויפן נאך דיר. דאס הייסט, ר' עקיבא איז נאר געגאנגען ביז וואו ער האט געהאט רעכט אז ער זאל משיג זיין ער זאל פארשטיין, ווייטער איז ער נישט געגאנגען.